לעצטע צוויי מעשות פון ספר שופטים זענען נישט קיין מעשות פון שופטים, ס'איז נישט קיין המשך פון די סדר השופטים, לויט רוב מפרשים איז עס געווען אפילו פאר רוב שופטים, אפשר אינגאנצן פאר ספר שופטים, נאר דאס זענען עקסטערע מעשות וואס זיי גיבן ארויס, אזוי ווי די מעשה שטייט אליינס אפאר מאל, בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה, דאס הייסט פאר אז מען האט מייסד געווען די מלוכה וואס מען גייט לערנען וועגן דעם אין ספר שמואל ביי שאול המלך, איז געווען א שטיקל הפקר וועלט און פארשידענע זייער שלעכטע און מאדנע זאכן אפילו זענען געווען. די צוויי מעשות זענען די מעשה פון פסל מיכה וואס ווייזט א חולשה א גרויסע רפיון אין די ענין פון עבודת השם, און די צווייטע איז די מעשה פון פילגש בגבעה וואס ווייזט א גרויסע רפיון אין אין מידות בין אדם לחבירו און גילוי עריות. די ערשטע זאך לערנען אונז פסל מיכה. ס'איז געווען א מענטש און וואוינט אין הר אפרים האט ער געהייסן מיכה אדער מיכיהו. יעצט די פסוק הייבט אן אינמיטן א מעשה, עפעס האט ער געזאגט פאר זיין מאמע, די די אלף ומאה כסף, די זעלבע סכום וואס די שרי פלשתים יעדע איינע פון זיי האט צוגעזאגט פריערדיגע פרק פאר דלילה, האסט האב איך ס'איז פארלוירן געווארן און דו האסט געשאלטן דער וואס האט עס, איז בין איך מודה אז איך האב עס גענומען, ער האט זיך דערשראקן אז זיין מאמע האט געשאלטן אז ווער עס האט די געלט וועט ווערן פארשאלטן, איז ער מודה אז ער האט עס גענומען, און זיין מאמע האט אים געגעבן א ברכה און געזאגט. פאר צוריק געבן די געלט, זי האט אים געזאגט אז זי האט מקדיש געווען די געלט לה' צו מאכן א פסל ומסכה, און זי געבט עס צו אים צוריק, דאס הייסט די מענטש גייט מאכן מיט דעם א פסל ומסכה, דאס הייסט ביי איר לה', יעצט האט זי גענומען מאתים כסף, וואס איז געשען מיט די אנדערע נײַן הונדערט? גוטע שאלה, געבן פאר א צורף, און געמאכט פון דעם א פסל, און דאס איז געווען בבית מיכה. יעצט מיכה ער האט א בית אלהים צו ער האט געהאט פארדעם אדער יעצט געהאט א בית אלהים דארט האט ער געמאכט א פסל חוץ דעם האט ער געמאכט אפוד און תרפים וואס דאס זענען עפעס ענינים אונז האבן געלערנט תרפים ביי רחל אפוד איז לכאורה אזאך פון זעהן ביי די משכן צו ס'איז די זעלבע אדער עפעס אנדערש אפשר ענליך צו אורים ותומים מ'קען מיט דעם שואל זיין און ס'גייט זיין שפעטער דאס איז געווען א זאך וואס מ'פלעגט נוצן צו באקומען מעסעדזשעס פון פון הימל צו עפעס איז האט ער געהאט דאס דאס מיכה איינע פון זיינע קינדער איז געווען די כהן א אפוד א פסל ס'הייסט כאילו א מקדש דארף לכאורה א כהן איינע פון זיינע קינדער איז געווען די כהן. און אזוי די פסוק דא געזאגט בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה ער געוואלט זיין א כהן איז ער געווען א כהן ביז דערווייל געווען עפעס א נער עפעס א לוי פון בית לחם דאס הייסט די לווים האבן זיך געוואוינט פארשפרייט איבעראל איינער פון די משפחות פון לווים האט געוואוינט אין בית לחם יהודה און דארט זעט ער אז ס'נישט געווען קיין פרנסה האט זיך געמוטשעט און געזוכט לגור באשר ימצא ווי ער טרעפט פרנסה איז אנגעקומען דארט אין דעם געגנט פון מיכה אין הר אפרים האט ער מיכה געזאגט, ווי ביסטו? איך פאר איך פון הר אפרים, איך קום, סארי איך קום פון בית לחם יהודה, איך זוך פרנסה, ס'איז דאך א לוי, זיין דזשאב איז צו זיין א כהן א לוי, ער זוכט א דזשאב. האט אים מיכה געזאגט, נו, בלייב ביי מיר, והיה לי לאב ולכהן, וועסט מיר זיין א אב, דאס הייסט כאילו דער ראש פון מיין מקדש, פון מיין פסל וועסט אויך זיין דער כהן, איך וועל דיר צאלן צען עשר כסף א יאר לימים, זייער ביליג, יא, די גאנצע פסל קאסט צוויי הונדערט כסף, גאנץ ווייניג, אבער איך וועל דיך אויסהאלטן, איך וועל דיר געבן בגדים ומחי', און. טאקע די לוי האט געפאלגט, ויואל הלוי לשבת את האיש, די זעלבע לשון ווי ס'שטייט ביי משה, אינטערעסאנט, ויהי הנער לו כאחד מבניו, וועט אים אויס הייסט ער איז געבליבן אוכל על שולחנו, ער איז געבליבן נאך ביי אים אין שטוב, און אנשטאטס איינער פון זיינע קינדער, ס'הייסט אחד מבניו פריער איז געווען א כהן יעצט האט ער געטוישט, ער האט געמאכט די לוי כאחד מבניו, אינטערעסאנט. און ויהי לו הנער לכהן, איז דער נער, דער לוי פון יהודה איז געווארן דער כהן, ויהי בבית מיכה, און מיכה איז געווען זייער צופרידן, ער האט געזאגט, עתה ידעתי כי ייטיב ה' לי, כי היה לי הלוי לכהן, דאס הייסט, מען האט געוואוסט אז די אמת'ע כהנים זענען די לוויים, אוודאי באמת א לוי וואלט געדארפט ארבעטן אין בית המקדש, נישט אין א פסל צי עפעס, אבער ער איז געווען צופרידן אז דער לוי איז זיין כהן, נישט סתם עפעס א מענטש, זיין זון איז יעצט דער כהן. איז עד כאן די מעשה פון התייסדות פסל מיכה, וויאזוי עס איז געווארן אז דא איז דא א פסל ומסכה און א אפוד און נאך אפילו א כהן פון שבט לוי.